א גוט יאר, ס'איז געווען זייער א געלונגענע דרשה, די דרשה פארוואס מען דארף גיין אין א מקווה, און די תמצית איז געווען אז דאס איז איינע פון די חוקים, און אונז האלט מיר די אלע חוקים, ווייל צו גיין אין א מקווה גייט מען נישט ווייל מען זאל זיין קלין, נאר מען זאל זיין טהור, כ'האב באקומען צענליגע קאלס, איך ווייס עלטערע רבנים האבן געזאגט אז זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט די זאכן. האב איך הנאה. איינער האט געקאלט אז איך זאל אויכעט רעדן וועגן טבילת עזרא, וואס דאס? ווייל דאס איז דאך אזוי ווי א מקווה, סאו ווי קומט דאס אריין אין טבילת עזרא? כדי צו לערנען דעם ענין פון טבילת עזרא דארף איך מאכן אביסל א לענגערע הקדמה, אזא זאך וואס אין חדר האט מען קיינמאל נישט געלערנט, דער רבי האט אפילו נישט געוואוסט די טייטש ווערטער פון די אלע זאכן, און אונז ווייסט מיר אויך נישט פונקטליך וואס דאס איז, ווייל איך בין געגאנגען צו דאקטוירים זיך לערנען וועגן זאמען, זרע. כ'האב געזעהן אז ס'האט אזא איין טיפה זרע האט אין זיך צענליגע טויזענטער פישעלעך וואס זיי שווימען ארום, איז אנבעליוועבל, ס'שווימט ארום, און די זעלבע האט די פרוי אויך, די פרוי ווען ס'קומט אראפ אוויולעישאן האט זי אויך א רויטע, זי האט נישט קיין זרע אזוי ווי אונז ווייסע ווי מענער, זי האט רויטע, און ווען דאס קומט זיך צאם און דאס יונייט ווערט א קינד.

די פרוי'ס דם וואס ס'קומט אראפ, און דעמאלטס הייבט זיך אן צו פארמענען א קינד, א יומען ביאינג, און דאס צו פארשטיין און משיג זיין איז ממש אזוי ווי א יש מאין. למשל, אז דו ווילסט וויסן ווי גרויס די פישעלע איז, וועל איך דיר זאגן פונקטליך, אויב דיין ווייב האט א נאדל וואס זי נייט, א דינע נאדל, נישט די גרויסע נידלעך וואס מען טוט קראשעיען, ניין די קליינע דינע נידלעך, די שפיץ פון די נידל איז גרעסער ווי די קליינע פיש וואס ס'שווימט ארום. ווען מען טוט עס גרעסער מאכן הונדערטער מאל זעט מען עס ערשט, ביז דעמאלטס זעט מען עס אפילו נישט. סאו די נענטסטע צו יש מאין קען מען נאך היינט זען אין די בריאה וויאזוי מען באשאפט קינדער. מען באשאפט קינדער און ס'איז ממש א יש מאין, מען זעט גארנישט. און ס'ווערט א קינד, און נישט נאר דאס, די קינד קומט ארויס מיט ביינער, ער קומט ארויס מיט אלע מיני פלייש, מיט וואס דו ווילסט, אין די זרע איז דאס נישט דא, אין די זרע זעהסטו דאס נישט, אין די זרע איז נישט דא גארנישט נאר אביסל ליקוואד, פון א ליקוואד ווערט א סאליד, און דאס איז א מורא'דיגע סוד, און ווייל ס'איז אזא גרויסע סוד, איז אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה. ווייל מען ברענגט אראפ וואס דאס ווערט אנגערופן אין די קבלה ספרים נובלות עליונים, מען ברענגט אראפ סודות פון יענע וועלט פון זאכן וואס דאס איז געווען נאך פון פאר די בריאה, וועגן דעם איז דער ענין פון טומאה, ווייל צו א הויעכע זאך טוען זיך די חיצונים צוטשעפען, און מען וויל דאך נישט אז ס'זאל חלילה שאטן נישט פארן קינד און נישט פאר די עלטערן, קודם איז וטמאה, זיי שיידן זיך אפ, און יעדער זאגט א תפילה צום אייבערשטן. יעצט, די זעלבע זאך איז אויך דא אין טומאות וואס זיי קומען ארויס פונעם גוף. כ'האב אים געזאגט פאריגס מאל ביים שיעור אז נידות דאס איז א רוחניות'דיגע זאך, דאס אז ס'איז טמא דאס איז רוחניות, די מקווה דאס איז אויך רוחניות, ס'איז נישט קיין גשמיות, ווייל ס'איז נישט דירט, ס'איז נישט שמוץ, ס'איז רוחניות, און די חיצונים ווילן זיך צוכאפן צו דעם, און וועגן דעם געבט מען אבאכט. איז ווען א קינד ווערט געבוירן איז וואטשט מען ביי די ברית מיט אנדערע זאכן, היינט איז נישט אזוי הארב ווייל היינט איז די סטרא אחרא זייער אינטערטעניג ווייל די קדושה איז אויכעט אינטערטעניג, היינט איז נישט דא נישט קיין סטרא אחרא צו גרויס און נישט קיין סטרא דקדושה, אבער איך וויל יעצט אריינגיין אין די צייט פון חומש און וויאזוי מען קומט צו יעצט צו אונז, איז ס'דא אין ויקרא דאס איז אין מצורע קאפיטל ט ו פסוק א' דארט הייבט זיך עס אן. דבר השם משה ואל אהרן לאמר דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו, ס'עט רינען פון דעם זיין לייב זיבה, טמא הוא. יעצט, כ'האב געוואלט קודם מסביר זיין נאך א נקודה, ס'איז דא א מאוומענט וואס מ'גייט היינט ארויף אויפן הר הבית, ס'א מאוומענט, ס'א ס'איסורי כריתות אבער ספק איסורי כריתות, פונעם די אלע טומאות וואס אונז גיימער יעצט רעדן, אונז גייען מיר רעדן פון טומאת הזב, טומאת שכבת זרע, און טומאת נידה, און טומאת זבה. און די אלע זאכן דארף מען זייער אבאכט געבן, ווייל מען שפילט זיך מיט כריתות. צו אפר פרה אונז האמיר צו נישט ווייסט מען דאך אז מען האט נישט, און אז מ'איז טמא טומאת מת איז עס א פראבלעם. אבער זייער אסאך האבן נישט געכאפט אז דא איז דא נאך אפאר טומאות וואס זיי כאפן נישט. און וואס זענען זיי?

מיינט אז ס'קומט ארויס קלאר. או החתים מיינט אז ס'קומט ארויס דיק און ס'גייט ארויס פון די אמה און ס'געט א שטאפ צו דעם גאנצן אמה ווייל ס'איז שווערער ווי די אמה און ס'גליטשט זיך ארויס. יעצט, די ליחה פון די זיבה איז גלייך אזוי ווי וואסער פון א טייג פון גערשטן, גערשטן וואסער, ס'איז אזוי ברוינליך אדער. ס'איז גלייך פון די ווייסקייט פון די איי, די לשון פון די גמרא און פון רש י איז ללובן הביצה המוזרת. וואס מיינט א ביצה המוזרת? מוזרת מיינט ס'איז אויסגעקלאפט, מ'האט עס צוקלאפט, מ'האט גענומען די ווייסע מיטן געלעכל און מ'האט עס גוט אויסגעקלאפט איינס מיטן צווייטן. יעצט, דער רמב ם אין הלכות מחוסרי כפרה, פרק ב' משנה א' זאגט דער רמב ם,

גייט נישט ארויס מיט א קישוי אבר אזוי ווי שכבת זרע גייט ארויס, נאר עס גייט ארויס מיט א אבר מת. ואין ביציאתו תאווה, ביים ארויסגיין איז נישט דא קיין תאווה ולא הנאה, אלא נגרר ויוצא, ס'שלעפט זיך כמו בצק של שעורים, אזוי ווי א טייג פון שעורים. כהה, טונקל, כלובן, אזוי ווי דאס ווייסע, ביעה. המוזרת, א איי וואס דאס איז פערטיל. מוזרת קומט פונעם ווארט זרע, דאס מיינט מען אז פון דעם קען ווערן א פייגעלע. אבל שכבת זרע לבנה, אבער שכבת זרע איז ווייס. קשורה, געדעכט, כלובן אזוי ווי די ווייסע פון א ביעה שאינה מוזרת, פון א איי וואס איז נישט פערטיל, און פון דעם קען נישט געבוירן ווערן א פייגעלע. יעצט קוקן מיר אין תוספתא אין זבים. פרק ב' משנה ד', און אויכעט אין מסכת נדה דף ל ה עמוד ב', און אויכעט רש י אין חומש, אז ווען מען רעדט פון זיבה איז עס אזוי ווי א אויסגעקלאפטע איי צאמגעמישט די ווייסע מיט די געלכל, ס'זעט אויס אזוי ווי וואסער פון טייג וואס מען טוט אין דעם ווייקן גערשטן, אדער אזוי ווי די ווייסע פון די איי וואס איז אויסגעקלאפט מיט די געלכל. יעצט דעיס איז וויאזוי זיבה זעהט אויס, יעצט וויאזוי זעהט אויס שכבת זרע, שכבת זרע זעהט אויס אזוי ווי די ווייסע פון אן איי וואס איז נישט אויסגעקלאפט, ס'איז קלאר, ס'איז שיין ווייס, יעצט פון ווי גייט ארויסקומען פון די מענטש די שכבת זרע אדער די זיבה, דאס קומט ארויס פונעם אבר פון די מין, דארטן ווי מ'מל'עט א מענטש. נאר די תורה רעדט אלץ בלשון נקיה, און זאגט די תורה מבשרו, אבער עס מוז דווקא ארויסקומען פון די אמה. יעצט, עס איז דא נאך א זאך, זיבה קומט ארויס פון זיך אליינס, פונעם אבר המין קומט עס ארויס, יעצט אפילו ווען דער אבר איז טויט, שכבת זרע קומט ארויס ווען ער איז לעבעדיג, ווען ער איז הארט, ווען ער איז אויפגעשטעלט. יעצט איז דא, די גמרא לערנט ארויס ווייל ס'שטייט מבשרו, אז א זב איז נישט מטמא ביז ס'גייט ארויס פון זיין פלייש, פון זיין לייב. אזוי זאגט די גמרא מסכת נידה דף מ ג עמוד א'. ביי א פרוי איז אביסל אנדערש, ביי א פרוי איז דא דריי חלקים, כ'האב עס געזאגט אין שיעור פון הלכות נידה, ס'הייבט זיך אן מיט פאלאופיען טובס,

ב. מיט א אב הטומאה. אפילו ער ליגט אויף צען דעקן איינס אויפן אנדערן ווערן זיי אלע טמא. יעצט ווען איינער זיצט אויף א געלעגער פון א זב, אפילו ער האט נישט אנגערירט אין דעם זיץ אליינס, אין דעם סיעט, נאר ער איז געזעסן אויף אסאך דעקן איינס אויף ס'אנדערע, ווערט ער און די כלים טמא, און זיי ווערן א ראשון לטומאה. יעצט די חזל רופן אן א טומאת משכב ומושב, רופן זיי אן טומאת מדרס. יעצט נאכדעם שטייט ווייטער אין פסוק ז', והנוגע בבשר הזב, אז איינער רירט אן דעם זב, מען מיינט נישט ער רירט אים אן דארטן פון וואו ס'קומט ארויס די זיבה, נאר עני פלאץ, ווערט ער א ראשון לטומאה, און ער און זיינע קליידער דארף מען זאל זיך טובל'ן כדי זאלן זיך מטהר זיין. יעצט, ס'שטייט ווייטער אין פסוק ח' וכי ירוק הזב, ווען א זב שפייעט, איז אויך די זעלבע. שפייעכץ פון א זב איז אויכעט אין די זעלבע מדריגה פון אן אב הטומאה. יעצט, טאמער האט ער געשפיגן אויף איינעם און ער איז געווען אנגעטון, דעמאלטס ווערט ער אויך א טמא, א ראשון לטומאה, און אז ער וויל זיך מטהר זיין מוז ער זיך וואשן אין א מקווה, און די קליידער מוזן אויך ווערן אויסגעוואשן. יעצט איז נישט נאר שפייעכץ, די גמרא לערנט ארויס אז ס'איז יעדע זאך וואס מ'עקלט זיך, וואס ס'קומט זיך צוזאם, אזוי ווי שפייעכץ, און ראץ פון די נאז קטנים, און ווען ס'קומט ארויס לייגט מען עס נישט צוריק, איז במילא זאגט די גמרא ווערט יענער טמא. ס'איז די גמרא מסכת נדה דף נ"ה עמוד ב' נ"ו עמוד א. יעצט א כלי חרס וואס דער זב רירט אן מוז מען צוברעכן. פארוואס? ווייל ווערט א מדריגה פון א ראשון לטומאה, ס'האט נישט קיין תקנה אין א מקווה, ווייל ס'איז א כלי חרס, נאר דאס צוברעכן, דאס איז עס מטהר. יעצט, וויאזוי גייט זיך א זב מטהר זיין? זב איז זיך מטהר ווען ס'הערט אויף די זיבה, ציילט ער זיבן ריינע טעג, פון ווען ער האט מער נישט געזען קיין זיבה, דעם זיבעטן טאָג טובלט מען זיך בײַ טאָג, און בײַ הערבֿ שמש װערט ער טהור. איז טובלט ער זיך נישט אין מקווה װאַסער. ער, ס'איז דאָ דרײַ זאַכן, זבֿים, מצורע און מי חטאת, מוזן האָבן מים חיים. דעם זיבעטן טאָג װאַשט ער זיך אױס די קלײדער, עס מײנט, מע דאַרף זיך טובלען. קלײדער קען ער טובלען אין װעלכע װאַסער ער װיל, ס'מוז נישט זײַן קײן מים חיים. יעצט, װען ער טובלט זיך, איז ער נאָך נישט אינגאַנצן טהור. ער איז א טבול יום, ער מוז ווארטן ביז הערב שמש, ביז ס'גייט אונטער די זון. ביינאכט איז ער אויך נאך א מחוסר כיפורים, דארף ברענגען דעם אכטן טאג מוז ער ברענגען צוויי תורים אדער שני בני יונה, און ער וועט עס מקריב זיין פארן אייבערשטן, און ער האט עס געלייגט אין חצר פון משכן. ווייל ווען ס'איז געווען בזמן הבית איז מען דאך נישט אריין צו עזרת ישראל, געשטאנען פאר שער ניקנור צווישן עזרת נשים און צווישן עזרת ישראל, אזוי ווי א מצורע וואס ער ברענגט זיינע קרבנות געבן פארן כהן, דער כהן האט געמאכט פון די צוויי תורים או שני בני יונה איינס פאר חטאת איינס פאר עולה, און דעמאלטס קען ער ערשט ווערן ריין. יעצט למעשה, די משנה ברענגט אז מיט זיבן וועגן איז מען בודק א זב. איינס איז בהרהור, טאמער האט, ס'הייסט נאך די ערשטע ראיה, טאמער האט ער נאך געטראכט פון א פרוי, אדער בראיה ער געזען א פרוי, נישט קיין זיבה, און ס'איז סתם זרע לבטלה אדער קרי. יעצט, כ'האב אסאך מאל שוין גערעדט וועגן דעם, פאלט נישט ארויס וועלכער איד היינט אין דעם דור האט נישט געזען קיין פרוי, אדער, וועלכער איד אין דעם היינטיגן דור קען זאגן אז ער איז געווען אפגעהיטן פון א הרהור? דאס אז ס'איז יא דא אזאלכע אידן קען זיין נישט היינטיגן דור, אבער דאס איז די הלכה. יעצט, וויאזוי ס'ארבעט ארבעט עס אזוי. ווען איינער זעהט איין ראיה פון זיבה איז ער נישט מער ווי א בעל קרי, ווען ער זעהט צוויי ראיות אין איין טאג אדער אין צוויי טעג רצופין ווערט ער א זב, און ער איז מטמא משכב ומושב. נאכדעם וואס ס'הערט זיך אויף די זיבה דארף ער ציילן זיבן טעג רצופין אן א זיבה, נאכדעם טובל'ט ער זיך אין א קוואל וואסער און ער איז טהור. אבער ער מוז נישט ברענגען א קרבן, ער דארף נאר ברענגען א קרבן ווען ער האט געזעהן דריי ראיות אין איין טאג אדער דריי טעג איינס נאך ס'אנדערע. יעצט זאגט דער הייליגער רמב ם, און דאס וואס איך וויל עטס זאלטס הערן, די זאכן צווישן אלע אנדערע עניני טומאה וטהרה, און די חילוק צווישן צוויי ראיות צו דריי ראיות, כולם דברי קבלה מפי משה רבינו מסיני. אזוי ברענגט דער רמב ם אין מחוסר כפרה, פרק ב', הלכה ו'. יעצט, ס'איז דא אסאך דוקטורים וואס איך האב גערעדט מיט זיי דא, זיי זאגן אז גאנעריע דאס איז געהעריג זיבה. זיי זאגן אז מ'האט עס שוין געטראפן יארן יארן צוריק אין מצרים, און דאס מאכט אז די אינסייד זאל ווערן, ביי די ביצים אינעווענדיג, זאל ווערן אינפעקטעד, און ממילא דאס איז וואס עס איז. איז דער רמב ם אליינס זאגט אויכעט אז דער חילוק צווישן זיבה און צווישן זרע לבטלה זאגט ער אז זיבה דאס קומט פון קראנקע ביצים, אזוי זאגט דער רמב ם. יעצט וואס איז דאס זיבה? זיבה איז א יעדער איד אפילו א קליין קינד פון א טאג אלט איז מטמא בזיבה. אבער ס'דארף זיין זיבן זאכן וויאזוי מ'איז אים בודק, איינס איז במה מיט עסן אז ער האט נישט צופיל געגעסן, במשתה ער האט נישט צופיל געטרינקען, במשא ער האט געשלעפט זאכן און דאס איז גורם פאר זיבה, אדער ער האט געשפרינגען, אדער בחולי אז ער איז קראנק, ומראה אז ער האט געקוקט אויף פרויען און בהרהור ער האט מהרהר געוועהן פרויען. רבי יהודה האלט אז אפילו ער האט געזעהן ווי א בהמה וחיה ועוף האבן זיך באהאפטן איינער צום אנדערן, אדער אפילו ער האט געזעהן געפארבטע קליידער פון פרויען הענגען און ער האט מהרהר געווען, דעמאלטס איז ער אויכעט נישט טמא טומאת זיבה. יעצט, רבי עקיבא האלט אז אפילו ער האט געגעסן אדער ער האט געטרינקען עני משקה, נישט דווקא זאכן וואס ברענגען צו צו זיבה, זאגט רבי עקיבא דאס איז נישט קיין זיבה, אבער האבן די חזל געזאגט, דו הרג'עסט דאך אוועק די גאנצע תורת הזב, האט ער זיי צוריק געענטפערט, עטס האטס נישט קיין אחריות פון זיבה אויף ענק, קיינער האט ענק נישט געזאגט עטס מוזטס אויף דעם אבאכט געבן, יעצט ווער ס'איז יא זב טאר נישט אריין גיין אין די מדבר צום מחנה לויה, און אין ירושלים טאר ער נישט גיין פון פתח הר הבית ביז צו די עזרה. יעצט, איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטן רמבן און א חינוך, זיבה איז זייער א הארבע טומאה, ס'איז מטמא אדם און כלים, אוכלין און משקין, און אפילו אין בית המקדש טאר מען נישט אריינגיין, וואס האט דער אייבערשטער געמאכט אזא שווערן טרחה פאר כלל ישראל? תירוץ איז, ווייל דער אייבערשטער וויל נישט מען זאל זיך ארומשפילן מיטן אבר המין, ס'זאל שופך זיין זרע לבטלה. וועל איך מסביר זיין זייער פשוט, וואס איז די מחושב'סטע זאך וואס דער אייבערשטער געבט פאר א גוף פון א מענטש? זרע, קענען האבן נאכדעם קינדער. אפילו למשל איינער איז בלינד, ער קען לעבן א פראדאקטיוו לעבן, אבער אז ער קען נישט האבן נאכדעם קינדער, לאזט זיך אים אויס די גאנצע וועלט. דעם האט דער אייבערשטער מורא'דיג מחמיר געווען אין ענינים פון טומאה פון זיבה, כדי מען זאל זיך נישט ארומשפילן מיט'ן אבר, מען זאל נישט מהרהר זיין אויף זאכן וואס מען טאר נישט, דער אייבערשטער האט געוואלט אז זיי זאלן כופה זיין זיין יצר הרע, און דער אייבערשטער זאל זיין א הער פאר כלל ישראל, אזוי זאגט דער רמבן און דער ספר החינוך. יעצט שכבת זרע, דאס איז אן אב הטומאה, ווער ס'רירט אן דערין, וואס איז זיין, עס דארף זיין גרויס אזוי ווי אן עדשה, און לויט אנדערע דארף עס זיין אפילו א כל שהוא, ווערט מען א ראשון לטומאה. יעצט פון א מענטש אז ס'רינט ארויס שכבת זרע, איז ער אויכעט א ראשון לטומאה. אזוי שטייט אין משנה אין מסכת זבים, פרק ה' משנה י"א. ער איז צו ער ווערט אבער נישט טמא נאר ווען די זרע גייט שוין ארויס אינדרויסן, און אפילו נאר א כל שהוא גייט ארויס ווערט ער שוין אויך טמא. יעצט ס'איז דא א אינטערעסאנטע זאך, א פרוי וואס זי וואוינט מיט א מאן איז ווערט אויכעט טמא. יעצט פארוואס ווערט זי טמא? ווייל ווען דער מאן לייגט אריין אין איר זיין זרע.

נאר זאגט רש"י דיבור המתחיל מה בא און אויך די ראב"ד פון תורת כהנים אויף זבים ריש פרק ו' אלע זאגן זיי קלאר אז עס איז א גזירת הכתוב ווייל טומאה דאס איז אלץ א גזירת הכתוב עס איז פונקט אזוי ווי זי האט געזען קרי כאטשיג אינעווענדיג קען זי דאך נישט ווערן טמא און אז עס קומט נישט ארויס דארף זי דאך נישט זיין טמא עס איז א גזירת הכתוב אז מען וואוינט מיט איר ווערט זי טמא ביידע ווערן א ראשון לטומאה מדין תורה אזוי זאגט די רמב"ם. אין אבות הטומאה פרק ה' הלכה ט'. טאמער האט דער מאן נאר אריין און ער האט נישט אריין געלאזט דארטן די זאמען, דעמאלטס ווערט זי נישט טמא. יעצט ווען די פרוי איז פולט די שכבת זרע וואס זי האט באקומען פון איר מאן, דעמאלטס ווערט זי טמא, אבער די טומאה איז נישט ווייל זי האט אנגערירט די זרע, נאר די טומאה איז ווייל זי זעהט קערי, כאטשיג עס קומט ארויס פונעם מאן, הייסט עס אזוי ווי זי זעהט קערי. אזוי זאגט די גמרא אין מסכת נדה, דף מ"ג עמוד א', ווי לערן איך דאס ארויס? פון היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אשה. ס'איז נישט געווען גענוג געווען די פרישות פון איין טאג, נאר מ'האט זיך געדארפט פורש זיין ביז ס'זאל שוין ווערן די שכבת זרע מסריח, ווייל דעמאלטס איז עס שוין נישט זרע הראוי להזריע, איז עס שוין נישט מטמא. יעצט ווען די פרוי איז פולט, איז כאטשיג ס'איז נאכנישט ארויס די זרע אינדרויסן, ס'איז נאך אינעווענדיג איז עס שוין מטמא און טמא, פארוואס אז ס'שטייט בבשרה אז זי מטמא בפנים כבחוץ, מיט דאס איז דאס אנדערש ווי ביי א מאן ביי א זב, נאר ביי אים ביז לאנג ס'רינט נישט ארויס ווערט ער נישט טמא. יעצט די פולטת דארף נישט האבן קיין שיעור, אפילו א טראפעלע איז ווערט זי שוין אויך טמא, יעצט ווען זי איז פולט די שכבת זרע טוט זי אויכעט צו צושטערן די ספירה טאמער האלט זי אינמיטן ציילן. גייען מוז מען ווארטן קודם פיר טאג אדער פינף טאג, א חילוק פון די אשכנזים צו ביי די ספרדים. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווען א פרוי ווערט ממש א נידה, און אין דעם איז אויך א גזירת הכתוב י"א יום שבין נידה לנידה, זייער א טיפער חשבון אריינצוגיין, און מעשה, טאמער זעהט זי אבער דריי מאל בלא עת נדתה, זי קען זעהן פינף מאל א טאג אויך, און זי מוז זעהן יעדן טאג א אנדערן טאג מוז זי זעהן, דאס איז אנדערש ווי ביי א מאן וואס. כ'האב שוין אויבן געזאגט אז זי זעהט אפאר מאל א טאג איז דאס א זיבה. איז די פרוי מוז זעהן אדער ס'מוז זיין י א יום שבין נידה לנידה, אדער ס'איז דא נאך א זאך אז טאמער זי זעהט דריי טאג איינס נאך דאס אנדערע דעמאלטס ווערט זי א זבה גדולה און דעמאלטס מוז זי שוין האבן שבעה נקיים. יעצט אין די גמרא אין מסכת נידה איז דא א גאנצע מחלוקת. צו א פרוי האט איין מעיין צו נישט ווייל ס'איז דא דם טהור קען מען בועל זיין איז לכאורה פארוואס איז דאס נידות איז טמא און דם טהור איז טהור איז זאגט די גמרא איז דא א שיטה אין די גמרא אז ס'איז גאר דא צוויי מעיינות זאכן וואס אונז פארשטיי מיר נאכנישט היינט ווייל מאדערן סייענס איז נאכנישט אנגעקומען אזוי זאגט די גמרא.

פאר א בעל קרי. דאס איז א ברייתא אין מסכת בבא קמא, דף פ ב עמוד א', און נאך א ירושלמי אין מסכת יומא, דף פ א, הלכה א'. ער האט מתקן געווען אז מען זאל נישט זאגן קרישמע און קיין תפילה, און מען זאל נישט לערנען תורה, נאר אז מען איז געגאנגען און מען האט זיך געטובלט אין א מקווה. יעצט אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז א בעל קרי מעג זאגן קרישמע, תפילה, דברי תורה, אן א טבילה, און אפילו נישט א רחיצת תשעה קבין. וואס? ווייל אלע טמאים מעגן ליינען קרישמע, דאווענען, און לערנען תורה, ווייל ס'שטייט, הלוא כה דברי כאש נאום השם, מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינו מקבל טומאה. אזוי שטייט אין די גמרא מסכת ברכות דף כ ב עמוד א'. יעצט עזרא הסופר האט אבער ארויסגענומען די בעל קרי פון די טמאים, און ער האט געזאגט אז זיי טארן נישט ליינען קרישמע און טארן נישט דאווענען און זיי טארן נישט עוסק זיין אין תורה ביז זיי זענען זיך טובל. יעצט. זאגט קלאר דער שלחן ערוך אז נישט וועגן טומאה וטהרה האט דאס צוטוהן, נאר כדי שלא יהא תלמידי חכמים מצויים תמיד אצל נשותיהם. מיינט צו זאגן אזוי, אז טאמער א מענטש וועט ברויכן גיין אין מקווה, וועט ער נישט גיין יעדע נאכט וואוינען מיט די פרוי. פארוואס? ווייל ער וועט וויסן ער דארף גיין אין מקווה, עס איז נישט דא קיין מקווה, און ווער ווייסט ווי ווייט ס'איז א מקווה, וועט נישט טארן ביז דעמאלטס דאווענען, ממילא האבן די חכמים געמאכט אז דער מאן זאל זיך נישט טרעפן אין בעט יעדע נאכט מיט די פרוי, דאס איז געווען עזרא הסופר. יעצט לאידך גיסא, איך האב געטראפן אמאל א גרויסן ליטווישן גאון, זאגט מיר אז ער גייט נישט אין מקווה נאר איינמאל א וואך, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער וועגן תקנת עזרא. ס'דאך אזוי, טאמער האסטו א מקווה און דו קענסט יעדן טאג גיין האט דאך עזרא גארנישט אויפגעטון מיט זיין גאנצע תקנה, ממילא גיבט ער אבאכט ער זאל נישט גיין נאר איינמאל א וואך. עניוועי, למעשה אבער האט זיך די הלכה נישט אויסגעארבעט, ס'האט זיך נישט פארשפרייט אין ביי כלל ישראל, פארוואס? ווייל ס'איז א תקנה וואס רוב ציבור קען נישט ביישטיין, מענטשן וואוינען אין שטעט, אוט אוו טאון ס'נישט דא איבעראל קיין מקווה, בקיצור האט זיך עס פון זיך אליינס מבטל געווען ווייל מ'קען נישט מבטל זיין א תקנה פון עזרא, און די חכמים האבן געזאגט מ'זאל צוריק גיין צום עיקר הדין אז אפילו א בעל קרי מעג אויך זאגן קריאת שמע, תפילה, דברי תורה, אן א טבילה און אפילו אן א רחיצת תשעה קבין, און אזוי איז היינט דער מנהג. יעצט איז דא חסידים ואנשי מעשה וואס זיי האבן נישט גייען לערנען אדער לייגן תפילין ביז ווילאנג זיי וועלן זיך ווי מען זאגט נישט טובל'ען, און ס'איז דא וואס זענען זיך נוהג על כל פנים מיט רחיצת תשעה קבין, מען שטייט אונטער א טוש ביז ס'גיסט זיך ארויף לאמיר זאגן בערך דריי פיר גאלאן ס'ווענדט זיך ווי שטארק ס'גייט די פרעשור, און אין ארץ ישראל איז עס בערך צוועלף ליטער אביסל מער, און שוין, און וויבאלד דאס איז נישט קיין חיוב מן הדין, העלפט אפילו שפיכת תשעה קבין אפילו פון א טוש אויכעט. כ'האב געזען ס'איז דא אסאך רבנים וואס זענען מעורר אז מ'שטייט אין א וואנע און די וואנע איז א כלי צו ס'איז גוט צו נישט, אבער למעשה איז אנגענומען אז ס'איז אינדערארדענונג. יעצט אנדערע האלטן אז דער ענין פון. אפילו היינט וואס איז מבוטל געווארן די גאנצע תקנה פון עזרא, דארף מען זיך אבער אפוואשן פשוט וועגן דעם, ווייל טאמער דו וואשסט דיך נישט אפ, קומט אויס אז דו לייגסט די תפילין מיט דו דאווענסט מיט א גוף וואס איז נישט קיין גוף נקי ווי עס דארף צו זיין, ממילא דארף מען זיך כאטש אפוואשן מען זאל כאטש זיין זויבער. יעצט איז דא נאך א טעם פארוואס מען האט מתקן געווען טבילת עזרא, די טעם איז ווייל קרי קומט פון קלות ראש. ממילא אז ס'קומט פון קלות ראש, האבן די חזל נישט געוואלט אז מען זאל זיצן און טון וואס מען טאר נישט. יעצט ס'איז דא א ירושלמי וואס דער ירושלמי זאגט אז טאמער מען איז מחמיר, דער עמדין סידור ברענגט עס צו אז מען איז מחמיר זיך צו טובל'ן פאר קרי אין א קוואל, כאטשיג ס'איז דאך נישט קיין זב, איז ער מאריך ימים ושנים, און נאכדעם ברענגען אנדערע אז טאמער איינער טובל'ט זיך פאר קרי אין א געהעריגע מקווה, און נישט תשעה קבין אדער די אנדערע קולות נאר ממש אין א געהעריגע מקווה, דעמאלטס איז ער מאריך ימים ושנים. יעצט פון אר"י הקדוש ווערט געברענגט אז טומאת קרי איז ווערט אויפגעשריבן אויפן שטערן, ביז ווילאנג דער מענטש גייט זיך נישט טובל'ען ביז דעמאלטס גייט עס נישט אראפ, און אז ער טובל'ט זיך גייט עס אראפ. דער חיד"א ברענגט אז ס'איז דא א מסורה אז ווען א מענטש זעט. קרי, און ער טובלט זיך דעם זעלבן טאג, און ער איז מתוודה אזוי ווי עס דארף צו זיין, עס גייט אוועק דער מזיק פון די קרי אויך, ווייל דאס באשאפט דאך מזיקים, זאגט דער חיד"א אז טאמער מען קען זיך נישט טובל'ן אין א מקווה זאל מען זיך טובל'ן כאטש אין מ' סאה מים שאובין, אדער מען זאל ארויף גיסן תשעה קבין אויפן קאפ און אויפן גוף. יעצט וויאזוי גיסט מען ארויף די תשעה קבין? אונז נעמען א שאוער, אבער ס'דארף ארבעטן אזוי, דארף עס ארויפגיסן אויף זיך, און צו טובל'ן זיך אין תשעה קבין עט נישט העלפן, דארף ממש עס ארויפגיסן, דארף עס גיסן פון איין כלי, אדער פון צוויי, אדער פון דריי, פון פיר און פינף איז זיך שוין נישט מצרף, די זעלבע איז ביי הלכות מקוואות אויך דא. יעצט וויאזוי טוט ער? ער גיסט קודם איינס, און נאכדעם פאר ער הערט נאך אויף דאס צו גיסן גיסט ער שוין דאס צווייטע, ס'זאל זיין א המשכה. יעצט מ'גיסט עס איז אזוי, קודם גיסט מען וואסער אויף די פיס, די פס רגליו, דאס וואס ס'שטייט אויף דער ערד, אז ס'זאל צוקומען דארטן וואסער, נאכדעם מאכט ער עס אויף פס רגליו העכער, דארטן וואו ס'איז די פיס קומט זיך צוזאם מיטן שוק, און נאכדעם גיסט ער נאך אביסל העכער אויפן בויך. און נאכדעם אויפן קאפ, אזוי אז ס'הייסט אז פון אויבן ביז אראפ האט ער זיך גוט גוט אפגעוואשן. נאכדעם ווען ער גיסט אויכעט אויף די ש, יא, אביסל העכער פון די שוק דארף ער גיסן אז ס'זאל רינען אויף ביידע הענט אויכעט, ממילא איז די וואסער איז איבעראל אנגעקומען, און דאס איז געווען די תקנה.

ווען מען זאל זיך אפשיידן האט דער אייבערשטער געמאכט אז זי זאל באקומען דם נידות, דאס איז מען זאל זיך זייער שטארק אפהיטן, לאידך גיסא איז דא נאך א גמרא אז איינע פון די טעמים פארוואס מען האט געמאכט די תקנות עזרא, עס ווערט נישט צוגעברענגט אין גמרא, שטייט דארטן אז עס איז געווען א מענטש וואס האט געוואלט מזנה זיין מיט א פרוי, אים געשריגן, ריקא, דו ליידיגער יונג, ווי, ווי אזוי וועסטו מארגן קענען דאווענען, האסט דאך דא נישט קיין מקווה אין די געגנט, האט ער זיך פורש געווען האלטן אבער ס'איז געווען וועגן דעם. אז זאל מונע זיין פון זנות. יעצט למעשה זעהט זיך אויס אז די גאנצע זאך וואס די תורה האט גע'אסר'ט אויף די טומאה פון שכבת זרע, תורה האט ארויפגעלייגט א איסור אויף דעם און אויף טומאת בעל קרי, כדי מען זאל אויסלערנען די קינדער אז זאלן וויסן אז זיי דארפן זיך זייער שטארק משתדל זיין זאלן האבן הייליגע מחשבות און זאלן זיכער נישט טאטשן דעם אות ברית קודש. זאל נישט פולט זיין שכבת זרע לבטלה, ווייל די גאנצע תכלית איז מ'זאל אויפשטעלן א דור, און אז דו'סט עס ארויסציען, דו'סט עס ווארפן אין די אויף די גאס ארויס, עסטו נישט האבן פון וואס צו מאכן קינדער. און נאך א זאך, די תורה האט געוואלט אז טאמער דו'סט וועלן עסן קדשים אדער אריינגיין אין בית המקדש, מוז מען זיך זייער שטארק מקדש און מטהר זיין, ווייל מ'גייט דארט עסן פון שלחן גבוה, פונעם אייבערשטנ'ס טיש, און דו גייסט שטיין אין אייבערשטנס חצר, ממילא זאל מען זיין ריין. יעצט, דוד המלך איז נישט געקומען צו די סעודה פון דעם זבח השלמים וואס שאול המלך האט געמאכט, ס'איז געווען דער ערשטער טאג פון ראש חודש וואס מ'פלעגט אייביג קומען, האט שאול גארנישט געזאגט, פארוואס? כי אמר, ווייל זאגט דער פסוק, ער האט געטראכט מקרה הוא בלתי טהור. כי לא טהור, עס שטייט אין שמואל א', קאפיטל כ', פסוק כ"ו, וואס זאגט דארטן רש"י מקרה הוא קרי ראה, ער האט געזען קרי. וויל נישט מטמא זיין די עסן, וויל נישט מטמא זיין אנדערע מענטשן. אויך האט דער אייבערשטער אנגעווארנט אז יעדער מענטש וואס ער איז געגאנגען אין מיליטער אין צייט ווען די בית המקדש איז געשטאנען, טאמער ער האט געהאט א מקרה לילה איז ער מחיוב איבערצולאזן די מחנה און ער טאר נישט צוריקקומען ביז ער האט זיך געטובל'ט אין די מקווה, און ביז ער האט נישט געהאט הערב שמש נאך די טבילה טאר ער נישט צוריקקומען, אזוי שטייט דאך והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה, דאס איז אין דברים כ"ג פסוק י"א און י"ב. אלעס איז געווען אויף אפצוהיטן אויף אלע אידישע זאכן און אויף די אידישע סאלדאטן. כ'רעד נישט היינט פון די מיליטער, כ'רעד אין די צייט פון, ס'איז געווען צייט פון בית המקדש. פארוואס? ווייל ס'איז דא א פסוק ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש, ס'איז א פסוק אין דברים כ"ג, פסוק ט"ו. און אונז געפין מיר אז די אידישע סאלדאטן אין צייט פון בית המקדש האבן זייער אבאכט געגעבן אויף טהרה. דוד המלך האט געזאגט פאר אחימלך הכהן, אז די אידן זאל זיין, די ברויט זאל זיין קודש, אם נשמרו הנערים אך מאשה, זאל זיך אפהיטן פון א פרוי, האט דוד המלך געענטפערט אז ויהיו כלי הנערים קודש, נישט נאר דאס אליינס אז מען זאל אבאכט געבן אויף די טהרה, נאר אפילו די טהרת הכלים זאל מען אבאכט געבן, אזוי אפגעהיטן איז מען געווען. די זעלבע איז געווען פאר מתן תורה, דער אייבערשטער האט געזאגט,

יעצט איז דא א ספר וואס די ספר הייסט שאלות ותשובות מן השמים, ס'איז אזא ספר וואס דער ראשון האט אנגעפרעגט אין הימל אויף אלע זאכן ווי ווער מען פסק'נט, ס'איז א מחלוקת רש"י מיט רבינו תם, ס'איז א מחלוקת אסאך זאכן האט ער אנגעפרעגט אין הימל, פרעגט וואס איז מיט תקנות עזרא, וואס האלט מען אין הימל מיט תקנות עזרא, ענטפערט אזוי. הגם מ'האט עס מבטל געווען, אבער א בעל תפילה זאל זייער אבאכט געבן זאל נישט צוגיין צום עמוד אן קיין תקנות עזרא, ווייל ער זאגט, ווען די בעל תפילות וואלט מיך געפאלגט און קיינער וואלט נישט צוגעגאנגען צום עמוד אן תקנות עזרא זאל זיך טובל'ן פארדעם, וואלט משיח געקומען רייט אוועי. אזוי זאגט ער. דאס איז א מורא'דיגע זאך, אפילו מען האט עס מבטל געווען היינט איז דאך דא פיינע ווארעמע מקווה'ס, מילא איז קיין שום ריזן נישט פארוואס מען זאל עס מבטל זיין. יעצט כ'האב געזעהן איינער פון די גדולי הפוסקים ברענגען, ס'איז נישט יעצט געזעהן כ'האב עס געזעהן שוין לאנג צוריק, אז די גאנצע תקנות עזרא וואס מ'האט עס מבטל געווען איז ווייל ס'איז אויסגעקומען אז מ'האט מבטל געווען קריאת שמע ותפילה. זאגט ער א מורא'דיג ווארט, נאכדעם ווען דו האסט געדאווענט, אפילו ווען דו ביסט נישט געגאנגען אין מקווה, נאכדעם ווען דו האסט געלערנט, ווען ס'קומט ארויס אז וועסט יעצט קענען גיין אין מקווה, און דו האסט נישט מבטל געווען זמן קריאת שמע תפילה, ביסטו יעצט מחויב צו גיין. ווייל מ'האט עס נישט מבטל געווען סתם אזוי, מ'האט עס מבטל געווען אז ס'זאל נישט ארויסקומען אז מ'זאל חלילה וועגן דעם פארשפעטיגן זמן קריאת שמע תפילה. אויב קומט ארויס אפילו א טאג שפעטער, און אפילו צוויי טאג שפעטער, ביסטו עס מחויב צו טון. יעצט אין דעם איז אויך דא א גרויסע מחלוקת, צו עזרא האט עס געמאכט נאר אויף דאווענען, צו ער האט עס אויך געמאכט אפילו לדברי תורה. דער מאירי אין מסכת ברכות, און דער רא"ש אין בבא קמא, עה האלט אז ס'איז געווען פאר ביידע, און אנדערע האלטן אז ס'איז געווען נאר פאר דאווענען. יעצט ס'איז אויך דא א מחלוקת אין די תקנות עזרא, א מענטש וואס ער איז געזונט, נאר אויף אים האט ער ארויפגעלייגט דאס, און אויכעט ווען ער האט געוואוינט מיט זיין ווייב מוז ער האבן א טבילה פון מ' סאה, אדער טאמער איז ער אבער א געזונטער מענטש און ער האט געהאט אן אונס, ער האט געהאט קרי. צי ס'גענוג תשעה קבין צי נישט. אין דעם איז א גרויסע מחלוקת. דא קומט אויס אז טאמער האט ער געזען א וועט דריעם ווי מ'רופט עס, איז אויכעט א מחלוקת צי דעמאלטס מוז ער אויכעט גיין אין א מקווה. יעצט, א טבילת בעל קרי פאר תורה איז מותר אפילו מים שאובין אויכעט. כאטשיג ס'איז דאך פסול פאר טבילה וועגן טומאה, אבער אלס בעל קרי מעג זיך טובל'ן אין שאובין. יעצט א מחלוקת אין די אמוראים צו מען מעג אין א כלי אויכעט צו עס מוז זיין דווקא בקרקע, און די הלכה איז אז עס מוז זיין דווקא אין א קרקע, יעצט ס'איז דא ראשונים וואס זאגן אז א חציצה במיעוט הגוף פסל'ט אויכעט נישט אין די טבילה, יעצט די גמרא זאגט אז דאס איז איינע פון די חילוקי מנהגים פון די אנשי מזרח דאס איז בבל און די בני ארץ ישראל, אנשי מזרח האבן זיך נישט געוואשן.

עניוועי, יעצט לויט יעדן איינעם איז אבער די תפילה מער מקובל טאמער מען טובל'ט זיך, דאס איז אמאל זיכער, יעצט ס'דא א שיינע אריכות אין ספר מאור ושמש אין פרשת אמור, און ער ברענגט דארטן אז די טעם פארוואס כת ש"ץ זענען געווארן כופרים מיט אפיקורסים, אז זיי האבן געלערנט קבלה שלא בטהרה. דאס שאדט פאר א מענטש. דאס האב איך נאר געוואלט א אינגערמאן זאל וויסן, און יעדער קען דאס וויסן, אלץ וואס איז טומאה מיט טהרה איז זייער שווער צו זאגן טעמים, עס איז דא געוויסע טעמים, איז אויכעט, פארשטייסט, דארף מען וויסן אז דאס האט העכערע זאכן, און בכלל די סיסטעם פונעם מענטש קען קיינער נישט אויסרעכענען נאר דער אייבערשטער וואס ער האט אים באשאפן, מעין טהור א מעין טמא, ס'איז דא די אלע זאכן וואס איז דא איז מורא'דיג, און. ס'דויערן יארן ביז די גוים האבן אנגעהויבן צו כאפן וואס די חז"ל האבן שוין לאנג געשריבן מיט צוויי דריי טויזנט יאר צוריק. יעצט, כ'האב אים געוואלט פארציילן א מעשה פון צעלעמער רב. כידוע דער צעלעמער רב האט געהאט א טאטן וואס האט געהייסן דער ערוגת הבושם. ער איז געווען רב אין חוסט. געווען א מורא'דיגער מענטש. געפירט א ישיבה. דער ערוגת הבושם האט געלאזט אזא ספר. א ספר וואס הייסט הכנה דרבה, ברענגט ער דארטן זאכן אז מען זאל נישט נוצן קיין זייף וואס מען שמעקט ווייל ס'איז מכשיל אנדערע, ס'איז געמאכט צו האבן א שמעק פון א פרוי, ווייסט פרויען טוען זיך דאך באדן מיט די אלע זאכן, איז למעשה זאל מען עס נישט נוצן בפרט נאך אז מען קומט אין שול, זייער א שיין ספר די גאנצע הכנה דרבה איז. ער האלט אויך דארטן אז מען זאל נישט דאווענען נאר אז מען איז געגאנגען אין מקווה, מען זאל אבער זייער שטארק מקיים זיין דעם ענין פון מען זאל נישט דאווענען ווען מען איז א בעל קרי. איז צעהלימער רב ברענגט א מעשה, איך וועל ענק זאגן ווי די מעשה שטייט, איז דא דער העלמעצער רב האט געמאכט צוואנציג חיבורים אויף מקוואות, אבער פארדעם האט ער געמאכט נאך צוואנציג חיבורים אויף טבילת עזרא און בעל קרי מיט די אלע זאכן. און כדרכו האט ער ארומגעשיקט פאר יעדן רב א שאלה, און ער האט געשריבן פאר יעדן רב וואס יענער רב ענטפערט, אזוי אז ס'איז געווארן א גאנצע נושא ונותן אין די גאנצע סוגיא, ער האט געמאכט צוואנציג חיבורים אויף דעם אליינס, טבילת עזרא און אזוי ווייטער, ברענגט ער דארטן אז צעהלימער רב האט אים געשריבן א בריוו, כ'האב עס, כ'מיין מען זעהט עס, געשריבן, ער איז געווען עפעס אין א קליינע שטאט, כ'דענק שוין נישט וויאזוי ס'האט געהייסן, איז צעהלים רב געווען דארטן די רב. פאר ער איז געווען רב אין צעהלים איז דא דארט א איד וואס ער איז געווען זייער א פשוט'ער איד אין די קהילה, כ'דענק נישט וויאזוי ס'האט געהייסן די קהילה, וועטשק צו וויאזוי עפעס א קליין דערפל מסתמא, און די איד איז נעבעך געשטארבן לא עלינו אזוי ווי יעדער איד איך מיין, און אזוי ווי ער איז געשטארבן איז ער געקומען אין די שבעה און האט זיך באוויזן פארן צעהלימער רב מיט ווייסע תכריכים אזוי ווי א איד וואס איז שוין דורך דעם גאנצן דין וחשבון פונעם אייבערשטן, עניוועי פרעגט אים דער צעהלימער רב. גערעדט איז באמת איבער זיי און איז פועל ערשט יעצט געשטארבן אונז ווייס מיר משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש כ'מיין און ס'איז דא א סיסטעם דא ווי איז דאס אז דו ביסט געקומען יעצט צו מיר שוין אנגעטוהן ווייס און דו האלטסט שוין נאכן דין וחשבון געענטפערט פארן צעהלימער רב אזוי מימיי האב איך קיינמאל נישט מבטל געווען טבילת עזרא איר הערט כאטשיג טבילת עזרא ס'איז נישט קיין הלכה מ'האט עס שוין מבטל געווען ס'איז שוין דערנאך איז נישט אזוי. דארטן ווי ס'איז דא אן ענין פון קדושה, דעם ליגן די גרעסטע סודות. און נישט נאר ס'ליגן די גרעסטע סודות, שטעל דיר פאר, א איד וואס האט אויף דעם מדקדק געווען, האט מען אים געמאכט דעם חשבון וואן טו טרי, ענד הי וואס פינישט, ער איז שוין געקומען אנגעטון ווייס, אזוי ווי ווען מ'זאגט איך בין שוין ארויס נקי. יעצט עס קען זיין אין צעהלימער רב'ס חיבורים ווערט אויך געברענגט די מעשה, ווייל געווענטליך די אלע ספרים וואס דער העלמעצער האט אנגעדרייט, די אלע תשובות, שפעטער האט זיך דאך יעדער אפגעדרוקט זיין חיבור, וואס דאס איז א מורא'דיגע זאך פון טבילת עזרא. יעצט מען קען זעהן פון דעם, כאטשיג דאס איז נישט קיין מצות עשה דאורייתא, און ס'איז דא אפילו אז מען האט מבטל געווען די טבילת עזרא, אבער ווען א מענטש טוט א זאך, און ער טוט עס מיט אן אמת'דיגקייט, און מיט א ערנסטקייט, ער נעמט אויף זיך אזא מצוה, וואס איז אפילו נישט קיין מצות עשה. איז דאס שטייט אים ביי אויף יענע וועלט. כאילו ער האט מקיים געווען אלע מצוות. פארוואס? ווייל מ'זאגט ווען ער וואלט ווען געווען א כהן און ס'וואלט געווען א בית המקדש וואלט ער עס אויך געטון מיט אן ערנסטקייט, אזוי ווערט געברענגט אין די מוסר ספרים, בפרט נאך וואס ס'איז אן ענין פון טהרה, דאך א מורא'דיגע זאך, ווייל אין הימל דאך הוא קדוש ומשרתיו קדושים הוא טהור ומשרתיו טהורים, דער אייבערשטער איז טהור, דארטן קויפט מען טהרה, מ'קויפט נישט די אלע נארישקייטן. און כ'האב געהערט אמאל פון א גרויסן רב האט ער דערציילט אז די ווילנער גאון האט געהאט א מאמע וואס זי פלעגט גיין נאך געלט, זי פלעגט גיין נאך געלט אין די שטאט פאר ארעמע מענטשן, און זי האט געהאט א שותפ'טע וואס זי איז מיטגעגאנגען מיט איר, איינמאל זענען זיי אפגעשמועסט צווישן זיך אז ווער ס'וועט שטארבן פריער וועט ער קומען אין חלום פארן צווייטן און זאגן פונקטליך וואס דארט טוט זיך אין בית דין של מעלה. יעצט איז זי געקומען נאך אפאר טעג און זי האט איר געפרעגט די זעלבע וויאזוי קומסטו שוין נאך אפאר טעג ס'איז דאך א קוים דאך א יאר איז דאך זיכער א יום הדין זאגט אז מ'גייט צדקה פאר אלמנות און יתומים איז אינגאנצן אנדערש די זאך פרעגט זי וויאזוי גייט עס דארט זאגט ער פון דא טאר מען גארנישט פארציילן נאר איין זאך וויל איך דיר זאגן געדענקסט אונז זעמער אמאל געגאנגען אין די גאס פאר צדקה און עפעס אן אלמנה איז דורך געגאנגען האב איך געוויסט אז אן אלמנה איז א צובראכענע נשמה איך צוגעגאנגען און כ'האב געזאגט מיט א שמייכל א גוט יאר, און זי האט זיך אזוי געפרייט זי האט אויפגעלעבט, עה, דעם גאון'ס מאמע גריסט איר א גוט יאר, זאגט זי אט דער גוט יאר האט איבערגעשטויגן דעם גאנצן טאג וואס אונז זעמיר געגאנגען נאך געלט. אין הימל איז דא אן אנדערע בוך, דאס וואס ביי דיר איז גארנישט איז דארטן די גרעסטע זאך, און וואס דאס וואס ביי דיר איז די גרעסטע זאך, למשל צו באגראבן מענטשן, דעם מוז מען באגראבן, דעם איז א מצוה אזוי, דעם איז א מצוה אזוי, דאס איז דארטן די ארגסטע עבירה. יעצט איך בין מסביר נאכאמאל, באגראבן מיינט מען נישט ווען איינער איז חלילה א מזיק את הרבים, ווען ער טאטשט קינדער, מען מיינט באגראבן וואס דיר דאכט זיך צו אז מען דארף יענעם יעצט באגראבן, ווייל אזוי האט דיין חכמה אויסגעטראפן. עניוועי, יעצט היוצא לנו מכל זה, אז דער ענין פון טומאה וטהרה איז אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, פאריגע וואך. האט נישט קיין שייכות מיט שמוץ. אז די ווארט טהרה מיינט מען נישט ריין זויבער פון שמוץ, נאר טהרה מיינט מען אז ס'איז ריין, ס'איז קדושה. ס'האט צוטוהן מיט קדושה, מיט העכערקייט. די וועלט איז פול מיט זנות. רבי נתן פון ברסלב ברענגט אין זיין ספר אין ליקוטי הלכות אין הלכות מקוואות וועגן דעם א מעיין איז מטהר בכל שהוא און מי גשמים מוז האבן מ' סאה, און ס'דא נאך זאכן וואס א מעיין דארף נישט האבן און א מקווה מוז האבן, זאגט ער, ווייל די מי גשמים וואס זענען דורכגעלאפן די טומאה פונעם אויר העולם קען עס נישט מטהר זיין נאר מיט געוויסע זאכן, א מעיין איז קיינמאל נישט דורכגעגאנגען די טומאה פון אויר העולם איז עס מטהר בכל שהוא, ס'מטהר בזוחלין, און וועגן דעם זאל מען זייער שטארק אבאכט געבן אויף. טבילת עזרא, אבער איך זאג נאכאמאל, איך בין מסביר, נאך א מזל אז די חזל האבן מבטל געווען די טבילת עזרא, ווייל טאמער נישט, ווער וואלט געווען אן אחראי זאל קענען זאגן א מיינונג? אני הגבר ראה עני, בשבט עברתו. כ'וויל ענק זאגן, נישט דא נאך אזא חזר'ישע זאך ווי א מקווה פאר מענער? נישט ווייל ס'איז חזר'יש, מ'האט עס אזוי געמאכט. גיי ארום, וועסט נישט טרעפן איין מקווה פאר מענער וואס האט א שאוער קורטן. מעג זיך קראצן און רייבן פאר יענעם? שולחן ערוך שטייט אז נישט. אפילו אויפצודעקן דעם אות ברית קודש פאר יענעם טאר מען נישט. שטייט אין שולחן ערוך אז ווען מען גייט אראפ טובל'ען אין ים און ס'איז נישט דא קיינער אין יענע געגנט טאר מען עס אפילו נישט באהאלטן. אונז זעמער פראוד אז אונז האמער אן אות ברית קודש. ווען דוד המלך האט זיך געזען אין א מרחץ אז ער איז אויסגעטון און ער האט נישט געהאט קיין מצוות, האט ער זיך דערמאנט אז ער האט אן אות ברית קודש איז ער געווארן ווי מען זאגט בארואיגט, שטייט אבער אז ווען מען קומט ארויף פון די מקווה מוז מען צודעקן מיט די הענט, איז די מין חזירישקייט פון א מענער מקווה דאס איז געפייגערט טאר מען נישט ניצן, מען נעמט נאך קינדער דארטן, פע ס'איז א גרויל. יעדער איינער זאל אבאכט געבן מען זאל זיך גוט אפוואשן מיט א שאוער אינדערהיים, בכלל אונז ווייסן מיר כל עצמותי תאמרנה, אלע אונזער אברים זאגן השם מי כמוך, ממילא וואס מען דארף טון איז. אז מען דארף זיך כאטש אויסזייפן, מען זאל זיך אויסזייפן פון די טומאה פון די קרי וואס דו האסט אויף דיר אנגעשטעקט די שכבת זרע, אדער אפילו דו האסט געוואוינט מיט דיין פרוי, ווערסט דאך אנגעשטעקט, סאו די עט ליעסט אז ס'איז כל עצמותי תאמרנה השם מי כמוך, איז דארף מען כאטש האבן אברים נקיים. און אז וועסט אריינקוקן, אזוי ווי כ'האב פארגעזאגט, וויאזוי מען דארף זיך אפוואשן, אנהייבן ביי די פיס און ארויף און אלעס. ס'קען זיין ס'איז פשוט געווען מען זאל זיך אפוואשן פון די שכבת זרע מען זאל נישט קלעבן, אבער דאס זאג איך אן אייגענע בויך סברה, איך נעם אויף דעם טויזנט דיסקלעימערס ווייל ס'איז זיכער דא העכערע זאכן אויכעט אין דעם, אבער אין פשטות מען זאל זיין פשוט זויבער, דו גייסט דאווענען צום הייליגן באשעפער, וואס ער איז בוחן לב וכליות,

זאלסט ווארענען אידן אז זאלן חלילה נישט מטמא זיין מיין וואוינונג, היינט אז ס'איז נישט דא קיין בית המקדש איז דער אידישער גוף איז דעם אייבערשטנ'ס בית המקדש, און דאס רעדט מען פון א זב און א בעל קרי און פון א זב און פון א זבה, אבער מען מיינט נישט נאר דאס אליינס, נאר אלע פרשות וואס זיי שטייען פאר, פרשת מצורע שטייט דארטן וועגן די מאכלות אסירות. אלעס! איז געזאגט געווארן דער פסוק והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם, דער הייליגער רמב ם זאגט אין מורה נבוכים אין פרק ג' קפיטל מ ז, עם ריבוי מיני הטומאות, ס'איז דא אזויפיל סאך מיני טומאות עד שכמעט לא תמצא אדם טהור, וועסט נישט טרעפן א מענטש וואס ער איז ריין, כי אם מעטים, נאר זייער ווייניג מענטשן, אברהם אבינו האט געגעסן חולין בטהרה.

ורבים און אסאך נתקל בהם האדם, ווערט א מענטש אנגעשפאטעט מיט זיי. ואם ניצל מאלה, און ער איז שוין ניצל געווארן פון די צוויי, ער איז שוין ניצל געווארן פון נבילה און פון ממגע שמונה שרצים, לא יינצל משכיבת אשתו, עט ער נישט ניצל ווערן פון די טומאה ווען ער וואוינט מיט די פרוי, ווייל ס'קומט דאך פון אים ארויס שכבת זרע. אפילו ווען זי איז בטהרה, או מקרי, עט מען נישט ניצל ווערן פון קרי, איז זאגט דער רמב"ם פארדעם כי כל המטרה, דער גאנצער ציל. פאר וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל בויען א בית המקדש, ער רעדט דארטן פון בית המקדש, היתה, איז געווען להביא אריינצוברענגען אל הפונה אליו, ווער ס'עט זיך קערן צום בית המקדש, להתחדש בו התפעלות, זאל באנייט ווערן ביי אים אן אנטציקט. קייט, לבוא אליו, מען זאל קומען צו אים צום אייבערשטן, ושירא ויפחד, און ער זאל מורא האבן און זיך דערשרעקן פארן אייבערשטן, כאמור אזוי ווי די פסוק זאגט, את מקדשי, מיין בית המקדש, תיראו, זאלט עטס מורא האבן. כמו שאמר אזוי ווי ס'שטייט, ומקדשי תיראו, זאל מורא האבן פארן בית המקדש. יעצט, איבעראל וואו א מענטש איז כסדר דארטן, איז. ס'אים שוין נישט קיין גרויסע זאך, ער איז שוין אזויפיל מאל, ער איז שוין צוגעוואוינט, זאגט ער וכל דבר מרומם. יעדע דערהויבענע זאך איז שיתמיד האדם להימצא, ווען א מענטש האט זיך שטענדיג דארט געפונען. ימעט מה שיש בנפש ממנו, די נפש שוין נישט, הי דאזענט קעיר ענימאר.

מסכת חגיגה דף ז' עמוד א' שטייט מען זאל נישט אריינגיין בכל עת. וסמכו זה און זיי האבן צוגעשטעלט דאס צו דעם וואס דער פסוק זאגט הוקר רגלך מבית רעך. הוקר, מאך טייער, רגלך, דיינע פיס, מבית רעך, פון דיין חבר'ס הויז. דעם אייבערשטן, און צום חבר'ס הויז, דעם אייבערשטנ'ס הויז איז דאך דער בית המקדש, פן ישבעך. טאמער וועט ער פון דיר זאט ווערן. ושנאך. און ער עט דיך פיינט באקומען, דאס איז אין משלי.

זאלן זיך נישט דארטן אייביג צוגעוואוינען. יעצט קען זיין וועגן דעם זענען די אלע זאכן געזאגט געווארן נאך תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי, וואס דארט איז געווען דאס וואס מ'האט געבויעט דעם בית המקדש, למען ידעו הכל אז יעדער איינער זאל וויסן כיצד לקדשו וויאזוי מ'זאל אים הייליגן, וליזהר מלטמאו וכן קראני צב ס.

יעצט, עט א מענטש מיינען אז דער אייבישטער וויל מען זאל שטיין ווייט פון בית המקדש און מען זאל נישט צוגיין, א מענטש זאל אין דעם נישט טועה זיין, ווייל אדרבה להיפך, די עיקר איז וואס ר' פנחס בן יאיר לערנט אונז זריזות אין מקיים זיין מצוות מביא לידי נקיות, נקיות מביא לידי טהרה אין די מחשבה. טהרה מביאה לידי פרישות, אפילו א זאך וואס איז מותר, און פרישות מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, וענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי חסידות, און חסידות מביאה לידי רוח הקודש. דער אייבערשטער האט יא געוואלט מען זאל קומען וויזיטן אין בית המקדש, אבער מען זאל זיין בטהרה. און אזוי ווי איך האב שוין אנגעהויבן אז ביי אישה נידה וויל אויך דער אייבערשטער אז ס'זאל זיך נישט עקלען, ווייל די גמרא ברענגט אין מסכת נידה דף לא עמוד ב', ברענגט די גמרא, אז דעם טעם פארוואס דער אייבישטער האט גע'אסר'ט א איסור נידה, ווייל די מאן איז צוגעוואוינט צו איר און ער וועט זיך אנהייבן צו עקלען, רש י זאגט וקץ בה והיא מאוסה עליו, ער וועט אנהייבן צו עקלען זיך, אמרה תורה זאגט די תורה, תהא טמאה שבעה ימים, שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה, זי זאל זיין באליבט אויף איר מאן אזוי ווי ווען זי גייט אריין אין די חופה. און דאס קען זיין איז דער אייבערשטער זאגט אן והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם משכני אשר בתוכם, לערנט די גמרא ארויס פון והזרתם אז מען טאר אפילו נישט וואוינען מיט א פרוי סמוך לווסת, אין מסכת נדה דף סג עמוד ב' און די רמב ם אין איסורי ביאה קפיטל ד' הלכה יב. פארוואס ווען ס'איז סמוך לווסת דארף מען א שטארקערע אפשיידונג? די גמרא זאגט אין מסכת

הייבט זיך אן אז מען דארף האבן אן עקסטערע אפשיידונג. יעצט א זבה קומט נישט פון קיין חטא, א זב קומט פון חטא, ממילא מוז ער זיך טובל'ן אין די מים חיים. יעצט האב איך ענק שוין נאכגעזאגט אז די רמב ם זאגט, ודברים אלו, חילוק צווישן שני ראיות צווישן דריי ראיות, אויב ביי א פרוי גייט עס לויט וויפיל טעג זי זעהט, ביי א זב אין איין טאג דריי ראיות איז עס שוין אויף צרות, ער ווערט שוין א זב, זאגט די רמב ם ודברים אלו, דאס מיינט מען צווישן אלע חילוקים צווישן צוויי ראיות און דריי ראיות, כולם דברי קבלה מפי משה רבינו, אזוי זאגט די רמב ם אין מחוסרי כפרה פרק ב' הלכה ו'. יעצט איז דא א הייליגער רמבן וואס ער זאגט. אז לכאורה פארוואס שטייט נישט ארויס אין די תורה אז זי זאל גיין אין די מקווה, שטייט נאר ורחץ, זאגט ער אז דאס איז געווען א זאך וואס יעדער האט געוויסט, אזוי ווי תורה שבעל פה וואס יעדער ווייסט עס. און ס'איז א בפירוש'ער פסוק אז מען פלעגט זיך מקדש זיין דורך טובל'ן, נישט דורך וואשן זיך. ווי מיר זעען שמואל ב', קאפיטל י א, פון פסוק ב' ביז פסוק ד', שטייט אזוי, אשת אוריה החתי, ס'איז אַרױפֿגעגאַנגען ויהי לעת הערבֿ, ס'איז געװען פֿאַרנאַכטס, וירא, האָט דוד המלך געזען אישה רוחצת מעל הגג. טוט זיך אָפּװאַשן אױפֿן דאַך. והיא מתקדשת מטומאתה, דעמאָלט האָט זי זיך געהײליקט פֿון איר טומאה. עס ברענגט תּוספֿות און אַנדערע ראשונים, אַז זײ פֿלעגן האָבן מקוואות אױפֿן דאַך, װײַל װיאַזױ קען עס אַראָפּגײן ביז אונטן דאַרף מען האָבן צינורות, האָט מען עס געמאַכט לכתּחילה אױפֿן דאַך. דאס איז געווען די בעסטע פלאץ צו מאכן א מקווה. יעצט די רמ א זאגט אז מען מעג מאכן א מקווה אויפן דאך אויך. איז לכאורה האט ער דאך א בפירוש'ן פסוק וואס ער קען ברענגען. און דער הייליגער רמבן ברענגט נאך מער. און אנדערע ספרים ברענגען אז אין די צייט נאך אפילו פון די אבות הקדושים האט מען זיך געטובל'ט, און דאס האט געהייסן זיך אפגעוואשן. אזוי ווי יעקב אבינו זאגט פאר זיינע קינדער און פאר די אלע ווען זיי זענען ארויף געגאנגען אויף בית אל, והטהרו והחליפו שמלותיכם, זאלן זיך מטהר זיין און זאלן טוישן די קליידער, זאגט דארטן דער רבינו אבן עזרא והטהרו מיינט שירחצו הגוף, זאלן זיך טובל'ען. און ס'ווערט אויכעט געברענגט, ברענגט דער הייליגער רמבן, ער זאגט אז מ'האט צוגעגנב'עט די תרפים פון לבן'ען, רחל איז געזעסן אויף די תרפים און ער וויל קומען באקוקן צי זי האט עס, זאגט רחל קום נישט נאנט, ווייל כי דרך נשים לי, איך האב יעצט די וסת און. דו טארסט מיך נישט אנרירן, און דאס איז דאך א טאכטער, ס'איז דאך נישט קיין מאן. זאגט דער הייליגער רמבן מורא'דיגע ווערטער, אז אפילו די אמאליגע גוים, אין די צייט פון בריאת העולם, דאס הייסט די אלע יארן, האבן געוואוסט אז א נידה איז איר עפרה איז טמא, איר הבל פיו איז מטמא, און ס'קען אויכעט מוליד זיין מזיקים. ממילא האבן זיי זיך געוואטשט פון אן אישה נידה אינגאנצן. אפילו גוים, אזוי זאגט דער הייליגער רמב ם, נאכדעם אז מען הערט אויף מיט די נדה, איז א אידישע טאכטער וויבאלד זי איז קדוש און דער אייבערשטער ערווארט פון איר גרויסע זאכן אויפצושטעלן כלל ישראל, גייט זי נאכדעם אין א מקווה און זי איז זיך מטהר פונעם גאנצן אויר העולם, זי איז אינעם וואסער אזוי ווי זי וואלט געווארן דערטראנקען, און דאס מאכט אז זי זאל האבן א נייע בריאה. יעצט, איך וויל ענק געבן אביסל דעם לשון הרמב ם אין מורה נבוכים, חלק ג', פרק ז', זאגט דער רמב ם אזוי.

פארווארט. זאלסט עס נישט אראפטוהן פון דיין שכל, ואחרי אומר, און נאכדעם זאג, כבר ביארנו האבן מיר שוין מבאר געווען שהכוונה כולה היתה במקדש, די כוונה איז געווען ביים בית המקדש להתחדש בו, מען זאל זיך באנייען דארטן, התפעלות, זיינע געפילען, לבוא צו קומען אליו צום בית המקדש, ושיירא, און מען זאל מורא האבן ויפחד, און מען זאל האבן

ווייל די התמדה מאכט אז מען זאל ווערן צוגעוואוינט, און כבר העירו חכמים זל על זה הענין, ואמרו זיי האבן געזאגט שאין טוב להיכנס לבית המקדש בכל עת שירצה, וסמכו לזה לאמרו הוקר רגלך מבית רעך, זאלסט נישט גיין צופיל צו דיין חבר'ס הויז, דאס מיינט צום אייבערשטן, ווייל דו'סט ווערן צוגעוואוינט. ומפני שהיתה זאת הכוונה, ווייל דאס איז געווען די כוונה, הזהיר השם יתברך האט אונז דער אייבישטער געווארנט, האט אונז מזהיר געווען, הטמאים, די וואס זענען טמא מהיכנס למקדש, זאלן נישט אריינגיין אין בית המקדש, עם רוב מיני הטומאות, מיט די רוב מיני טומאות, עד שכמעט שלא תמצא אדם טהור, כמעט עסטו נישט טרעפן א מענטש זאל זיין ריין רק מעטים, נאר ווייניג. כי לאמיר זאגן כי אם ינוצל מן הנבילה, לאמיר זאגן ער וועט נישט עסן קיין נבילה, ער וועט נישט טמא ווערן פון א נבילה, ווייל ער האט עס געגעסן, לא ינוצל ממגע, אחד משמונה שרצים, הנופלים תמיד בבתים ובמאכלות, וועט ער נישט קענען אפגעהיטן ווערן פון די אלע שמונה שרצים וואס זענען מטמא וואס זיי פאלן אריין אין די הייזער און אויכעט אינענעם עסן, ובמשקים אינעם טרינקען. והרבה פעמין אסאך מאל ירמסם האדם, דער מענטש וועט זיי צוטרעטן דרך הליכתו, דורכן גיין. יעצט ווייטער, ואם ינוצל ממ מזה, טאמער א מענטש וועט שוין זיין אפגעהיטן פון דעם לא ינוצל ממגע נידה, וועט ער נישט קענען זיין אפגעהיטן אז עס זאל חלילה נישט אנקומען אמאל ביי טעות אנצורירן א נידה אדער א זבה אדער א זב אדער מצורע או משכבו, ואם ינוצל מאלו ער פון דעי אויכעט ניצול ווערן, לא ינוצל משכיבת אשתו, או מקרה, ווען ער וואוינט מיט זיין פרוי, אדער ער איז א קרי, ער איז טמא, ואפילו א טהור מאלו הטומאות און איינער איז שוין אפגעהיטן פון די אלע טומאות, לא הותר לו לכנס למ דש עד שהעריב שמשו, מוז גיין אין מקווה און ס'מוז האבן הערב שמש, ולא הותר לו לכנס בלילה למקדש מען טאר נישט אריין גיין ביינאכט אויך נישט, פירוש אפילו מי שהעריב שמשו טאר ער אויך נישט אריין גיין אזוי ווי ש כמו שהתבאר בתמיד ובמידות אין די צוויי משניות, נאר וואס, ובלילה ההוא ישכב עם אשתו על הרוב, וועט ער וואוינען מיט זיין פרוי. או יתחדש לו סיבה מסיבות הטומאות, וישכם בבוקר כאתמול עט ער זיין ווידער טמא, במילא דער אייבערשטער האט געזאגט קום צו מיר נישט ביינאכט, לאמיך זען וויאזוי דו שלאפסט אינדערהיים א גאנצע נאכט, און נאכדעם וועסטו זען צו דו'סט קומען צו מיר ריין, ויהיה זה כולו סיבה להתרחק מן המקדש, און דאס איז די סיבה מען זאל זיך דערווייטערן פונעם מקדש, ושלא ידרכו בו בכל עת. כבר ידעת און דו ווייסט אמרם אין אדם נכנס לעזרה לעבודה ואפילו טהור עד שהוא טובל. אפילו טהור האט זיך אויך געמוזט טובל'ן באלו הפעולות מיט די פעולות תתמיד היראה. וועט ווערן די יראה פונעם אייבערשטן און פון בית המקדש א שטענדיגע זאך. ויגיע ההתפעלות המביא להכנעה המכוונת, וועט עס צוקומען צו די ריכטיגע התפעלות וואס ס'ברענגט צו צו די הכנעה, וואס דאס איז די זייער וויכטיגסטע זאך, וכל אשר תהיה הטומאה יותר, ווי מער א מענטש וועט זיין טמא, נמצאת יהיה הטהרה ממנה יותר כבידה, איז פון אזא מענטש וועט זייער שווער זיין ער זאל זיין ריין וזמנה יותר ארוך. יעצט וועגן דעם האב איך ענק געזאגט דא, כ'האב גערעדט וועגן זב און זבה און נידה, און ס'איז אויך דא צום סוף פון ויקרא איז דא מצורע, מת און נבילה, און שרץ און שכבת זרע. זאגט די רמב"ם ועלה בידינו, קומט ארויס פון די זאכן מאלה המשפטים תועלות גדולות ורבות, אחת מהם להתרחק מן הכיעור ומן המיאוס, איינס איז מ'זאל זיך דערווייטערן פון די מיאוס'ע זאכן, והשנית שמירת המקדש, והשלישית קומט ארויס א דריטע זאך לישא פנים למנהג המפורסם צו די מנהגים וואס זענען מפורסם כי היו מטריח הצאבה

והמפורסם מדעת הצאבה עד זמננו זה בארצות המזרח, זאגט דער מורה נבוכים אז דאס אלעס רעדט מען אויף די טומאות פון בית המקדש, אבער די טומאה פון א נידה און פון א זבה, דאס איז געזאגט געווארן אפילו פאר איר און פאר איר מאן, דאס דארף מען זייער אבאכט געבן, והמפורסם מדעת הצאבה עד זמננו זה בארצות המזרח, ס'איז דא אין ארצות. המזרח איז מפורסם רצוני לומר שארית המגוסי וועגן וואוינען מיטן ווייב שהנידה תהיה בביתה בפני עצמה אז א נידה מוז האבן א עקסטערע הויז פאר זיך זי טאר אפילו נישט וואוינען אין הויז ווי איר מאן וואוינט פארוואס ווייל כ'האב מורא מ'וועט צוקומען צו נישט גוטע זאכן וישרפו מען זאל פארברענען המקומות אשר תלך עליהן וואס זי גייט אויף זיי מוז מען פארברענען ווייל ס'איז די הבל פיו איז מטמא. און מי שמדבר איתה, ווער ס'רעדט מיט איר יטמא ווערט אויך טמא, ואפילו אם עבר רוח על הנידה ועל הטהור יטמא, אפילו ס'וועט גיין א ווינט צו בלאזן אויף א אישה נידה און אויף א טהור עט ער טמא ווערן, ראה כמה בין זה ובין אמרנו כל מלאכות שאישה עושה לבעלה נידה עושה לבעלה ולא יאסר ממנה רק בעילתה כל ימי טומאתה, יעצט ביי אונז איז אסור נאר. די בעילה, כל זמן טומאה און אויך די דריי וואס די וואס ס'שטייט ארויס, אבער נישט אז מ'מוז וואוינען אין אן אנדער הויז און אזוי ווייטער. יעצט צו פארשטיין סתם אזוי וואס איז דאס די צאבה, צאבה דאס איז הי צדיק א' בית ה', וואס דאס איז איז, ס'איז געווען, ס'ווערט געברענגט אין רשב א אז אברהם אבינו האט דאך ארומגעגאנגען מפרסם זיין דעם באשעפער, עס ברענגט ער אז זיי ברענגען צו פון אברהם אבינו'ן אסאך זאכן זענען געווען עובד עבודה זרה, נאר דעמאלטס האט מען דאך ווען די וועלט איז געשטאנען נאך אייביג געוואלט זוכן ווער האט באשאפן די וועלט, וואס האט באשאפן די וועלט, געווען די מין צאבה, זיי האבן אויסגעפיגערט וואס זיי האבן געהאלטן אז דאס איז ריכטיג, און זיי האבן מורא'דיג מחמיר געווען אין דעם עניני נדות מיט די זאכן, דער רמבן ברענגט עס אויך צו, כבר אמרו הקדמונים, ער זאגט נישט ווער, אבער אונז ווייסט מען אז דאס איז די, ס'איז דא פון זיי. צאבה הייסט עס. יעצט אז דו גייסט ארויף אנציקלופדיה תלמודית אדער דו גייסט ארויף אויף די שו ת פראגרעם קענסטו טרעפן זייער אסאך פון די ראשונים ברענגען צו פון זיי זאכן. זיי האבן זייער מורא'דיג שטארק מחמיר געווען. סא עניוועי דער רמב ם אין מורה נבוכים זאגט אז ער ברענגט זיי צו ווי ווייט א אישה נידה איז טמא אז עד כדי כך מ'האט זיי ארויסגעשטעלט אינגאנצן פון הויז. איינס איז איש אשתך בירכתי ביתך זי איז אין הויז אבער זי איז אינדרויסן. יעצט איך בין דא ווי איך מאך די מקווה איז דא דא א איד פון די פלאשים און איך האב געזאגט דא וועגן די וואס דאס איז הצאבה. הי צדיק א' בית היי הצאבה האט ער געזאגט אז ער קומט פון איטיאפיע און ביי זיי אז טאמער א פרוי איז געווען נישט ריין האט זי טאקע געמוזט גיין אין אן אנדער הויז מען האט צוויי אפארטמענטס געהאט דאס איז ווען זי איז געווען ריין האט זי געוואוינט מיטן מאן און ווען נישט האט זי געהאט א עקסטער אפארטמענט פרעג איך אים און וואס איז דא אין ארץ ישראל ארץ ישראל איז געבליבן אזוי ווי ס'איז אין די חזל אז מ'טאר נאר נישט ווי מ'זאגט כל קריבות וואס א פרוי טאר נישט טוהן וואס ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אבער מ'וואוינט אין איין הויז און אין איין צימער נאר מ'רירט זיך נישט אן און מ'רירט נישט אן די בעט. דעטס אלל א גוטן טאג.